בעזרת השם יתברך, מסכת יומא, דף ל ד, מ'הייבן אן דף ל ד עמוד א' ביי די צוויי פינטלעך, קטורת של שחר היתה קריבה בין דם לאיברים, איז אונז האבן געזען אין די משנה, די משנה האט געזאגט אז די קטורת של שחר האט מען מקריב געווען צווישן די זריקת דם התמיד מיט די איברים די הקטרת האיברים פונעם תמיד, איז אזוי, אונז האבן שוין געזען א מחלוקת פון די חכמים מיט אבא שאול וואס האט מפסיק געווען צווישן די הטבת חמש נרות און די הטבת שתי נרות. איז די חכמים האבן געהאלטן אז די קטורת איז דאס וואס איז מפסיק צווישן די הטבת חמש נרות און די הטבת שתי נרות, אבא שאול האט געהאלטן אז די דם התמיד, די זריקת הדם, דאס איז וואס האט מפסיק געווען צווישן די הטבת חמש נרות און די הטבת שתי נרות, און מ'האט טאקע געזען אביי מסדר סדר המערכה משמיה דגמרא ואליבא דאבא שאול האט מען נעכטן געזען, און ממילא פרעגט אבער די גמרא, אין די משנה האט מען געזען אז די קטורת קומט צווישן זריקת הדם און די הקטרת האיברים, און ממילא פרעגט די גמרא מני, ווי וועם שטימט עס? אי רבנן, לויט די חכמים, בין דם לנרות מיבעי ליה איז די קטורת געווען צווישן די דם און די נרות, און ווי די ראשונים זענען מסביר בעצם איז געווען צווישן די נרות מיט די נרות, צווישן די הטבת חמש נרות און די הטבת שתי נרות, אבער על כל פנים ס'איז זיכער אז ס'איז נישט געווען צווישן די דם און די אייברים, די נרות איז געווען נאכדעם, און לויט אבא שאול פרעגט די גמרא, אי אבא שאול, בין נרות לאייברים מיבעי ליה. לויט אבא שאול איז דאך די קטורת געווען נאך די הטבת שתי נרות און פאר די אייברים אבער אויך נישט נאך די דם און במילא ווי וועם שטימט אונזער משנה נישט ווי די חכמים און נישט ווי אבא שאול ענטפערט די גמרא לעולם רבנן היא ובסידרא לא קא מיירי וואס טייטש די עיקר נקודה פון די משנה איז אז ביים תמיד של שחר איז די קטורת געווען פאר די הקטרת אייברים און ביים תמיד של בין הערבים איז עס געווען נאך די הקטרת אייברים דאס איז די עיקר נקודה און במילא אוודאי איז די משנה נישט מדייק פונקטליך פונקט נאך וועלכע עבודה און פאר וועלכע עבודה ס'איז, נאר וואס דען מ'מיינט די געדאנק אז ס'איז געווען ערגעץ ווי נאך די דם התמיד נאך די זריקת הדם, וואס דאס איז יעדער מודה, ס'איז טאקע געווען עפעס אינצווישן, אבער ס'איז זיכער געווען נאך די זריקת דם, און די עיקר נקודה איז אז ס'איז געווען פאר די הקטרת האיברים, און במילא דאס טאקע זאגט די משנה, און די משנה גייט טאקע כשיטת חכמים, און ווי רש י שמועסט אויס בעצם וואלט מען געקענט זאגן די משנה גייט אויך כאבא שאול, אבער פארוואס זאל מען איינזעצן די משנה ווי א שיטת יחיד,

אז ביים תמיד שבין הערבים האט מען מקטיר געווען די קטורת נאכדעם וואס מען האט מקריב געווען די אברים און פאר די מנחה, אמר רבי יוחנן, זאגט רבי יוחנן דאמר קרא, מען לערנט עס ארויס פון א פסוק, דער פסוק זאגט לגבי דעם תמיד שבין הערבים, זאגט דער פסוק כמנחת הבוקר וכנסכו תעשה, און במילא לערנט מען אזוי, מה מנחת הבוקר, אזוי ווי די מנחת הבוקר די מנחה וואס קומט מיטן תמיד של שחר, איז קטורת קודמת לנסכים, קומט די קטורת פאר די נסכים, וואס דאס איז דאך בעצם יעדער מודה, יעדער איז מודה, אז די קטורת איז געווען פאר די אייברים און פאר די נסכים ס'געווען פאר ביידע אבער פאר די נסכים אויך איז אף כאן דא אויך ביים תמיד שבין הערבים אפילו טאקע עס קומט נאך די אייברים אבער קטורת קודמת לנסכים פאר די מנחה קומט עס איי פרעגט די גמרא וואס עפעס טאמער דו שטעלסט עס צו צום תמיד של שחר שטעל עס שוין אינגאנצן צו אי מה להלן קטורת קודמת לאייברים אף כאן קטורת קודמת לאייברים

איז זענען ביידע די זעלבע, אז וואס? אז די מנחה איז געקומען נאך די קטורת, סיי ביים תמיד של שחר, און סיי ביים תמיד של בין הערבים, אבער כלפי די אברים, דארט איז געווען א חילוק, ביים תמיד של שחר איז די אברים געקומען נאך די קטורת, און ביים תמיד של בין הערבים, זעהן מיר דא אין פסוק, דארט איז דארף עס זיין אנדערש, נאר לגבי די מנחה איז די זעלבע, לגבי די אברים איז עס אנדערש, אז די אברים איז געקומען פאר די הקטרת הקטורת. זאגט אונז די גמרא ווייטער, תנו רבנן, מ'האבן געלערנט אין א ברייתא, איז אזוי, לגבי די קרבנות תמיד, שטייט אין פסוק, ואמרת להם זה האשה אשר תקריבו לה', כבשים בני שנה תמימים שניים ליום עולה תמיד, אז יעדן טאג איז דא צוויי קרבנות צוויי כבשים שניים ליום עולה תמיד אויפן קרבן תמיד, און די פסוק איז ממשיך, את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הערבים, אז איינס איז מען מקריב אינדערפרי, און איינס איז מען מקריב נאכמיטאג. שפעטער דא די המשך הפסוקים, און די פסוק זאגט ונסכו רביעית ההין לכבש האחד, בקודש הסך נסך שכר לה', אז די נסכים פון די כבש האחד, פון איינע פון די כבשים וואס מען האט יעצט אויסגערעכנט, איז א רביעית ההין, אבער וואס די פסוק זאגט נישט פון וועלכע נסכים מען רעדט דא, פונעם תמיד של שחר, אדער פונעם תמיד של בין הערבים, און ממילא זאגט די ברייתא ונסכו רביעית ההין, ילמד של שחרית משל ערבית, איז דער תנא קמא דא אין די ברייתא האלט אז דער פסוק גייט ארויף אויפן תמיד שבין הערבים, פארוואס? ווייל מיט דעם האט מען בעצם אויסגעלאזט, אין פסוק ד' דארט שטייט את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הערבים, און צוויי פסוקים שפעטער שטייט ונסכו רביעית ההין, אויף וואס גייט עס ארויף? אויף די לעצטע זאך פון וואס מען האט גערעדט אויפן תמיד שבין הערבים, און ממילא קומט אויס אז בעצם דער פסוק גייט ארויף אויפן תמיד שבין הערבים, נאר וואס דען מען לערנט ארויס, די תמיד של שחר פונעם תמיד של בין הערבים, רבי אומר רבי זאגט פארקערט ערבית משל שחרית, דער פסוק גייט צוריק ארויף אויפן תמיד של שחר, פון ווי ווייסט מען ביים תמיד של בין הערבים, די של בין הערבים לערנט מען ארויס פון די תמיד של שחר. פרעגט אונז די גמרא, בשלמא לרבנן, האי בתמיד של בין הערבים כתיב, לויט די חכמים שטימט זייער גוט אז ס'גייט ארויף אויף די לעצטע זאך וואס מ'האט דערמאנט, אלא רבי מאי טעמא, פארוואס האלט רבי ס'גייט ארויף אויפן תמיד של שחר, ענטפערט די גמרא, אמר רבה בר עולא, אמר קרא, ווייל שטייט אין פסוק ונסכו רביעית ההין לכבש האחד, ממילא דרש'נט מען איזה כבש שנאמר בו אחד, וועלכע פון די צוויי כבשים שטייט אין פסוק ביי דעם אחד, הווי אומר זה תמיד של שחר, אונז האבן דאך געזען שטייט אין פסוק את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הערבים, פשט ווער איז דער כבש אחד? די תמיד של שחר, און ממילא זאגט רבי, ונסכו רביעית ההין לכבש האחד, גייט אויך ארויף אויפן תמיד של שחר, און מען לערנט שוין פון דא ארויס אויך אויפן תמיד של בין הערבים, פרעגט די גמרא ורבנן מאי אחד? לויט די חכמים וויאזוי וועלן זיי מפרש זיין אחד, ענטפערט די גמרא, מיוחד שבעדרו, אז מען דארף נעמען די בעסטע פון דעם עדר, וואס טייטש אז מען נעמט א קרבן תמיד, דארף עס זיין די בעסט פון די בעסט, ס'קען נישט סתם זיין עפעס א שוואכער של בהמה. זאגט די גמרא ורבי, פון וואו לערנט עס רבי ארויס? זאגט רבי, ברענגט א צווייטע פסוק, שטייט אין פסוק, ומבחר נדריכם נפקא, שטייט ומבחר נדריכם זעט מען עס דארף זיין דאס בעסטע, ורבנן, לויט די חכמים קומט אויס דא צוויי פסוקים, איינס די עחד, און איינס מבחר נדריכם, זאגט די גמרא, חד בחובה, וחד בנדבה, צריכה, איינס טאקע אויף קרבנות חובה, אז דארף זיין די בעסטע בהמה וואס איז דא, און איינס אויף קרבנות נדבה, אז דארף אויך זיין די בעסטע, און די גמרא זאגט צריכה מען דארף האבן ביידע לימודים לויט די חכמים, און ווי רש"י איז מסביר ווייל ס'איז דא א צד צו זאגן אז דווקא א קרבן נדבה דארף זיין גאר גוט, פארוואס ווייל א מענטש וואס איז זיך מתנדב דארף ער ברענגען די שענסטע, אבער א קרבן חובה אפשר נישט, די זעלבע זאך איז דא א צד פארקערט, אפשר א מענטש איז זיך מתחייב דארף זיין די בעסטע, און ממילא האלטן די חכמים מ'דארף צוויי לימודים. זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען די משנה, אם היה כהן גדול זקן או איסטניס, טאמער די כהן גדול איז געווען אלט אדער א מפונק, האט מען גענומען הייס וואסער און מען האט עס אויסגעמישט דארט אין די מקווה זאל נישט זיין צו קאלט, זאגט די גמרא תניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא אמר רבי יהודה, רבי יהודה האט געזאגט מען האט געטון א צווייטן פאטענט, אז עששיות של ברזל היו מחמין מערב יום הכיפורים, מען האט אנגעהייצט הייסע שטיקלעך אייזן, מען האט אנגעהייצט אייזן, און מטילין לתוך צונן, כדי שתפיג צינתן, אז נישט מ'האט אריינגעגאסן הייס וואסער נאר מ'האט גענומען די הייסע שטיקלעך אייזן, מ'האט עס אריינגעלייגט אין די מקווה און אזוי איז עס ווארעם געווארן. איי פרעגט די גמרא וויאזוי קען מען דאס טון יום טוב יום כיפור, והלא מצרף, מ'איז דאך מצרף, וואס טייטש א אייזן אז מ'מאכט עס גאר הייס און שפעטער טונקט מען עס אריין אין קאלט וואסער, באפעסטיגט מען אזוי די אייזן, וואס מ'טאר דאס נישט טון שבת אדער יום טוב, ווייל ס'איז א איסור פון מכה בפטיש, ממילא וויאזוי האט מען דאס געקענט טון צום אייזן? אמר רב ביבי, ענפערט רב ביבי שלא הגיע לצירוף, אז ס'איז טאקע נישט געווען אזוי הייס, ס'האט זיך אביסל אפגעקילט און ממילא איז נישט געווען די פראבלעם. אביי אמר, אביי ענפערט א צווייטע תירוץ, זאגט ער אפילו תימא שהגיע לצירוף, אפילו ס'איז טאקע יא געווען הייס און מ'האט יא באפעסטיגט די אייזן, איז נאך אלץ נישט קיין פראבלעם פארוואס? ווייל דבר שאין מתכוון מותר, ווייל מ'האלט אז דבר שאין מתכוון מותר, ס'א מחלוקת רבי יודע און רבי שמעון, און אביי זאגט דא די הלכה איז ווי רבי שמעון, היות ס'איז א דבר שאין מתכוון, דער מענטש וואס נעמט די הייסע אייזן לייגט עס אריין אין מקווה, האט דאך נישט אינזינען דא צו באפעסטיגן די אייזן, מען האט דאך אינזינען אנצואווארעמען די מקווה, און ממילא מעג מען דאס טון יום כיפור, ס'איז נישט קיין פראבלעם, פרעגט די גמרא ומי אמר אביי הכי, האלט דען אביי אזוי אז דבר שאין מתכוון מותר? והא תניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, שטייט אין פסוק, לגבי ברית מילה זאגט דער פסוק וביום השמיני ימול בשר ערלתו, יעצט בשר איז איבעריג, ס'וואלט געקענט שטיין וביום השמיני ימול ערלתו. נאר וואס דען, לערנט מען ארויס פון די בשר אז אפילו במקום שיש שם בהרת יקוץ, אז אפילו טאמער איז דא א בהרת א נגע אויפן ערלה, מעג מען עס אפשניידן, דברי רבי יאשיה אזוי זאגט רבי יאשיה, ס'טייטש בעצם א מענטש האט א נגע טאר עס נישט אפשניידן, ס'איז א איסור מן התורה, פונדעסטוועגן טאמער ס'איז אויפן ערלה און מ'דארף מאכן א ברית דא, מעג מען עס אפשניידן אפילו ס'ווערט אויך אפגעפליקט דא דעם נגע, פארוואס? ווייל בשר שטייט דא איבריגע בשר, ביי נגע שטייט אויך אדם כי יהיה בעור בשרו בהרת, און ממילא לערנט מען ארויס אז אפילו איז דא א בשר, ס'איז דא עפעס א נגע דא, מעג מען עס אפשניידן. פרעגט די גמרא והוינן בה, און מ'האט געפרעגט א קשיא אויף די ברייתא קרא למה לי, פארוואס דארף מען האבן א פסוק? ס'טייטש היות ס'איז א דבר שאין מתכוון, מ'האט דאך נישט אינזינען דא אראפצונעמען די נגע, מ'האט דאך אינזין צו מל'ען, און סתם אזוי וואלט געווען מותר. ואמר אביי, האט אביי פארענטפערט די קשיא, אז לרבי יודע דאמר דבר שאין מתכוון אסור, אז טאקע לויט רבי יודע דארף מען דעם פסוק ווייל רבי יודע האלט דבר שאין מתכוון אסור, און ממילא דארף מען האבן א פסוק, קומט אויס אז אביי אליין זאגט דא אז רבי יודע האט א מקור פון א פסוק אז דבר שאין מתכוון אסור, ווייל פון דעם אז מען זעט אז די תורה דארף האבן א ספעציעלע לימוד איז משמע אז סתם אזוי וואלט נישט געווען קיין היתר, און ממילא אז רבי יהודה האט א פסוק, מסתמא האלט אביי אויך ווי רבי יהודה, און ממילא אז אביי האלט ווי רבי יהודה קומט אויס אביי האלט דבר שאין מתכוין אסור, און וויאזוי זאגט אביי דא א תירוץ אז דבר שאין מתכוין איז נישט קיין פראבלעם פארדעם מעג מען אריינלייגן די אייזן אינעם מקווה, ענטפערט די גמרא, הני מילי בכל התורה כולה, אבל הכא צירוף דרבנן, זאגט די גמרא ס'איז דא א חילוק, אין הכא נמי ביי דאורייתא'ס האלט אביי אז דבר שאין מתכוין אסור, אבער ביי איסורים מדרבנן, וואס דא איז נאר א איסור מדרבנן, פארוואס? ווייל בעצם ס'איז נישט קיין אמת'ע מכה בפטיש, ווייל די שטיקלעך אייזן זענען נישט באמת קיין כלים, זענען סתם שטיקער אייזן, און ממילא איז עס נישט קיין דאורייתא'דיגע איסור, ביי דרבנן האלט ער אז אפילו רבי יהודה איז אויך מודה אז דבר שאין מתכוין מותר, און פארדעם דא מעג מען דאס טון.